און איך האב אזוי געזינגען צוויי שעה, און איך קוק אביסל ארויס פון מיינע ד' אמות, און איך זעה די עולם מ'טאנצט מ'האפקעט, איך זינג דעם ניגון מיט יענעם ניגון, און שוין, און אייניגע האבן געזאגט שקויעך, פלוצלינג קומט א אינגערמאן צו צו מיר, און ער זאגט מיר, מיכאל איך מאך חתונה יעצט כסלו, העסט קומען? זאג איך אז העסט באצאלן וועל איך קומען, פלעין עז א דזשאוק, און שוין, איך האב פארגעסן פון די גאנצע זאך. וואס האסטו געטון עט דעט טיים? איך האב געארבעט, איך בין געווען א מענעדזשמענט, א מענעדזשער אין א קאמפעני, און איך האב געמאכט דעמאלטס שיין פרנסה, פון יענע יענע צייטן, איך מיין פֿופֿצן דאלער צו אַכצן דאלער א שעה איז געווען ערליך באצאלט, אין די ניינטין עיטיס, און א שיינעם טאג באקום איך א טעלעפאן קאל צו די ארבעט, ס'איז דאך נישט געווען קיין סעלפאונס דאך דעמאלטס, און ער זאגט מיר, מיכאל היינט איז די חתונה, זאג איך, אה, מזל טוב, וועלכע חתונה, וואס רעדסטו, זאגט ער, איך מאך היינט חתונה, מיר האבן דאך אפגעשמועסט די קומסט זינגען, זאג איך, טו א טובה, דריי דיר דיין קאפ און מיין אז ס'איז מיינס, איך גיי נישט, איך שעם מיך, ביסט נאריש? בית מדרש, איך האב מיך געשעמט, אקעי, אבער א חתונה? און ער האקט אן צו טענה'ן, איך זאג קען ער טענה'ן, כ'האב אים אראפגעלייגט דעם טעלעפאן. נאכדעם האט אנגעקאלט זיין פרוי, און זי בעט זיך מיט תחנונים, פליז קום, איך בעט דיך, איך וויל. שוין, האב איך געזאגט, ווייסטו וואס, איך גיי, איך גיי, איך גיי מיך נאכפרעגן. איך האב אנגעקאלט דעמאלטס מיין ווייב אהיים, און איך האב איר געפרעגט, זאגט זי, הער אויס, מאכסטו יעצט אַכצן דאלער א שעה, העסט אים בעטן דאבל. צוויי שעה העסט אים בעטן דאבל. שוין, און מ'איז אריינגעגאנגען צו די חתונה, איך האב גענומען די מייק, איך האב געזינגען, ס'איז געפלויגן, די עולם איז געווען אין די לופטן. נאך די חתונה.
האסט דיך נישט געשעמט? האסט נישט געבאקט פאר די געסט? כ'האב מיך געשעמט, אבער נאכדעם האב איך געטראכט, נאכאמאל האב איך געזען די עולם האט הנאה, סאו איי פיגערד, יו נאו וואט, איך האב ב"ה מער הנאה געהאט, און אזוי איז עס געגאנגען די גאנצע צייט. איך בין מיר נאך אלץ געווען אזוי אוועקגעדרייט פונעם עולם, האב מיך נאך אלץ געשעמט, אבער אבער כ'האב געזען אבער די די תוצאות דערפון, נאכדעם נאך די חתונה קומט ער צו מיר צו, און ער פרעגט מיך וויפיל וויפיל קאסט, כ'האב מיך געשעמט ארויסצוזאגן די פרייז וואס כ'האב געטראכט צוויי מאל וויפיל איך מאך ביי אין די ארבעט.
נעמט ער ארויס אפאר הונדערט דאלער און ער געט עס מיר, און ער פרעגט מיך צו ס'איז גענוג. כאפסט מיר לויפסט. און איך דריי מיך אויס, וואס כ'האב געהאט אין מיין האנט איז געווען די נעפקין וואס כ'האב געשוויצט, וואס כ'האב מיך אפגעווישט. דאס איז געווען די ערשטע דריי חתונות נאכדעם וואס כ'האב דעמאלטס אראפגעשריבן אויפן פלאץ, רבונו של עולם האט מיר געוואלט אריינשיקן דעם שענסטן פרעזענט, געדרייט אהער מיט אהין, די רעסט אוו די סטארי איז היסטערי. פינף און דרייסיג יאר.

האט מען גענומען קאנטינענטל האל, מען האט אויפגעשטעלט דארט א סאונד סיסטעם אויף אנדערהאלבן שעה, מען האט אפגעזינגען דעם גאנצן ערשטן טעיפ וואס כ'האב ארויסגעגעבן דעמאלטס, דאס איז געווען אויף פורים ארויסגעגעבן, כ'דענק ס'האט געהייסן שמחה חסידות אדער בקידה תמידית דאכט זיך מיר, און

און נאכדעם איינער האט שוין געברענגט דאס אנדערע, נאכדעם האב איך געטראכט, כ'האב געהאט ארויסגעגעבן עפעס אפאר חתונה זאכן, און איין טאג טראכט איך, ווייסטו וואס לאמיך ארויסגעבן סאמטינג יוניק, עפעס וואס קיינער געבט נישט ארויס, האב איך געטראכט אזוי, איך האב זייער ליב געהאט ר' יום טוב עהרליך, האסט געהערט פון אים? יא, איך בין אויפגעוואקסן.
יא, מיר זענען אויפגעוואקסן, איך בין אויפגעוואקסן מיט אים, איך האב געקענט יעדן ניגון כמעט, און האב איך געטראכט, ווייסטו וואס, לאמיך מאכן עפעס אין זיין סטייל, אבער ער האט געשפילט אליינס מיט זיין אקארדיאן, און ביי זיך אינדערהיים האט ער אלעס רעקארדעד. מיט א מייק אזוי אדער?
כ'ווייס נישט, מיט א מייק, מ'דארף זיך עס אויפכאפן, האב איך געטראכט, לאמיר מאכן עפעס אזוי, אבער אויף א שיינעם אופן, אויף א מער א פראפעשענעל אופן, האב איך אנגעהויבן צאמצושטעלן מעשות, און מיר געגאנגען צו רבנים, זיי זאלן מיר פארציילן מעשות דעם און דעם און דעם, און נאכדעם בין איך געגאנגען צו פינקי און פינקי, איך ברויך לאמיר מאכן די ניגונים, דעמאלטס האט ער געמאכט דער בעל שם טוב, די דריי מאל געטאנצן מיטן קאזשניצער מגיד,
און. וואס איז געווען די איידיע פון מאכן אויף אידיש?

באט דעם אראפלייגן דעם ניגון וואס ער דאס כ'האב א דער רבונו של עולם האט עס מיר געגעבן לעטס פוט איט דיס וועי. הונדערט פראצענט. סאו נאכדעם האט מען געמאכט די ניגון פון לעכטעלע. לעכטעלע האט מען געמאכט דעם ניגון.
האסטו געמאכט א שנעלע און א שטאטע. א שנעלע און א שטאטע האב איך שוין געהאט צוויי זאכן. אבער אינטערעסאנטע זאך מיין נעפיו זאגט מיר א האלב יאר צוריק בערך

אויף די נשמה פלאם האט ער מיר געגעבן פאר די סעריע א נאמען, יענץ איז געווען די ערשטע נשמה פלאם. די ערשטע סידי.
די ערשטע אידישע, איך האב געהאט געמאכט פאר דעם אפאר חתונה זאכן. יא. און ווען עס איז ארויסגעקומען, איז ארויסגעקומען מיט א ביכל. איך האב געוואלט ארויסנעמען דעם בעל שם טוב ניגון ווייל כ'האב עס, ס'האט מיר נישט געפאלן, כ'האב עס איבערגעזינגען, איבערגעזינגען, געווענליך זינג איך איינמאל א ניגון, איך זינג אפ א שעה א ניגון,

סאו קען מען קיינמאל נישט אויספיגערן וועלכע ניגון ס'איז די די ניגון. וואו! ס'איז דא א טשענס ס'וואלט נישט געווען די מציאות? פארשטייסט? אין אנפאנג ווען דאס איז ארויסגעקומען, איך האב מיך זייער געשעמט, ווייל איך האב געמיינט ווער ווייסט וואס, ווייסט, איך האב עס נישט ליב, אפשר גייען זיי עס אויך נישט ליב האבן. כ'האב באקומען דעמאלטס אפאר טעלעפאן קאלס פון גוטע חברים, נאכדעם האט מיך געקאלט טאקע דער רימניצער רביצין זאל זיך מירן.

איז געווען ליפא'ס ערשטע ניגון, ער איז געווען א קליינע בחור'ל, פֿופֿצן זעכצן יאר, ער האט שוין געזינגען? ער האט גענומען א באס, געקומען ביז בארא פארק, גענומען א טרעין, געוואקט אויף סיגעיט, איינער האט מיר געזאגט עפעס א בחור ישראל אז ס'דא א בחור אין סקווער, ער האט מיך אפאר מאל געמוטשעט דערמיט, נישט געמוטשעט האט מיר געזאגט, האב איך געזאגט איך טריי יעדן איינעם, איך האב דעמאלטס געלערנט אז טאקע גינזבערג האט נאך קיינמאל נישט געמאכט קיין קיין אלבום פאר די מוזיק, איך פרוביר אלס נייע, ווייל איך זאג אלס איך ווייס נישט ווי אזוי די רבונו של עולם שיקט מיר זאכן, איך בין אפן צו אלעם, און ער איז געקומען צו מיר, ער איז געווען צוויי טאג ביי מיר אינדערהיים. איז איבערגעשלאפן? ער איז איבערגעשלאפן. און ער האט מיר, פינקי האט מיר געמאכט דעם ניגון, און פינקי פינקי האט מיר נאכנישט געמאכט די גראמען פינקי. האב איך געזאגט פאר ליפען, הער אויס דעם ניגון, לאמיר זען צו דו קענסט מאכן גראמען אויף דעם ניגון. און ער האט געמאכט די גראמען, איך האב אים געזאגט אהער און אהין, און ער האט עס שיין איבערגעמאכט אלעס, יעצט געפעלט דיר עס? זאג איך יא. דאס איז געווען די ניגון וואס כ'האב באקומען די מערסטע קאלס וואס מענטשן האבן עס גענומען פערסענעל.
וועט זיין א צוגאנג. ס'האט מיך אנגערופן דעמאלטס א פרוי וואס זי גייט נעבעך דורך האט זי מיר געזאגט יעצט האב איך אפגעהערט דעם ניגון איך וויין אזוי שטארק איך מוז אייך קאלן באדאנקען און ס'איז א זאך געווען וואס זייער אסאך אידן האבן באקומען חיזוק זאג איך wow רבונו של עולם שכוח פאר די פאר נאך פרעזענט וואו די מענטשן ווערן. אז די סטראנג ארם פיט די. טו די געסט מיר מענטשן ווערן.
אז די סטראנג ארם פיט די איך איך למשל פערסענאל כ'ווייס נישט איך גיי אריינלייגן די שטיקל באט בערך דריי פיר יאר צוריק האב איך מיך אנגעהויבן ליינען א זאך ווי אזוי אונז זעמער קאנעקטעד צו די באשעפער אונז זעמער נישט קיין חלק אונז זעמער נישט אזוי ווי מ'האט אין זיך א פיצי שטיקל פון די באשעפער אונז זעמער א סלייס קעיק.
עקזעקטלי.
סאו, די רגע איך מיך כ'האב די אווערנעס וויאזוי מ'רופט עס, טראכט איך צו מיר, איך הער מיכאל שניצלער שוין וויפיל יאר ער שרייט עס אויף זיינע סידי'ס ניגון ביי ניגון, וואס וואס וואס האב איך דיפרענט געהערט יעצט? און מענטש ס'געווען אזא מענטש אזוי אזוי ווי דו האסט דיך אויפגעוועקט, וואס איז געקומען דורך דיין וועג אויפוועקן, וועקן זיך אויף וועקן זיך אויף הונדערטער מענטשן. יא. ווייל ס'איז נישט דא אזא ס'איז נישט דא א זאך ער איז קאנעקטעד, איך לאך אלץ ווען מ'זינגט דעם ניגון גלות ווי ווייט ביסטו, שכינה ווי ווייט ביסטו, ווי גרויס ביסטו. וואס הייסט ווי ווייט? דער מענטש קען מיינען ער דרייט זיך אוועק פון רבונו של עולם, ער קען אריינגיין אין ער קען זיך צומאכן מיט א סעיף, דער רבונו של עולם איז מיט אים דארטן ווייל ער איז ער איז דער רבונו של עולם. עקזעקטלי! ס'איז אלעס איינס ס'איז נישט דא עפעס אנדערש. פארדעם האב איך ליב יעדן מענטש אויך.

איך וויל. דו ווילסט. ווייל איך ווייס אז ווען איך זעה דעם מענטש, ער איז א חלק פון מיר, און איך וויל אים ליב האבן. אז ער האט מיט מיר, פאר מיר עפעס געטון. דאס הייסט, איך האב רחמנות אויף אים אויפן, ווייל ער האט, ער האט געהאט א שלעכטן טאג, ווייל ער האט. ער האט זיך אויפגערעגט. סא ממילא איך וויל אים ווייטער ליב האבן. און די מענטשן פילן עס, זיי צעלאכן זיך. דער מענטש ווייסט אסאך מיט דעם, מיט אהין, גייט א זאג א ווארט, און איך לאך. איך האב דיך ליב. איך האב אמאל באקומען קולי קולות פון ראש ישיבה וועגן דעם טרעק פייוו ניגון. קולי קולות. איך בין געווען דארטן, מיר געשטאנען דער עולם האט געזען וואס דא איז. און איך זאג אים, איך וועל אייך זאגן דעם אמת, איך האב אייך זייער שטארק ליב, איך וויל אייך געבן א האג מיט א קוש.

חתונה גוט געווען אבער די איין ניגון האט נישט אויסגעפעלט דאס שרייען געקומען עפעס שטומפיג געווען סאו א זינגער וואקט אוועק, וואס, איך האב געטרייט דא איך האב מיך איבערגעפליקט פאר די חתונה און דו פליקסט מיר דא אריין וועגן איין ניגון וואס ווילסטו פון מיר איז א מענטש קען עס אמאל נעמען פערסענאל אבער א מענטש פארשטייט אזוי דאס איז זיין וועג וויאזוי ער קאמיוניקעט דאס איז זיין וועג וויאזוי ער קומט זאגן wow ס'איז שיין געווען די חתונה טענק יו. האו אבאוט א מחותן קומט צו מיר צו סוף חתונה אפשר זינגסטו איין נארמאלן ניגון ביי מיר? כ'האב אים געזאגט, וואס הייסט ביי דיר נארמאל? איך גיי שוין זינגען. כ'האב געהאט א מחותן, איך וויל נישט הערן קיין איין קארלבאך, קיין איין מרדכי בן דוד, קיין איין אברהם פריד, און קיין איין מיכאל שניצלער, איך וויל נאר הערן היימישע ניגונים.

אפילו פרייטאג צו נאכטס ווען מען ברענגט אריין די פיש די חלה די וויין די די די ברוינפן די אלעס אלעס אלעס עס קומט צו יוי וואו ס'איז אזוי גוט געווען מ'פילט אזוי ווי מען ברענגט אריין די דיזערט איז א קרעמיש צו קאמפאוט צו וואטעווער איט איז יעדער אזוי ביי א חתונה קענסט געבן די שענסטע חתונה מען ברענגט ארויס דעם אייז קריעם מיט די מיט די דעסערט, יעדער איז ווערט הונגעריג נאך מער, די זעלבע זאך די וואקסט אריין צו א חתונה,
די פרעזענטעישן, די פילינג, די זעהסט די מחותן, יעדער איז אין א גוטע גיסטע, יו העוו טו בי אין די ווייב, די מוזט זיין, די מוזט זיין דערביי, און קודם כל האסטו אחריות, די גייסט דא אויפלעבן דעם עולם. משל נאך אזא מעשה יעצט נעבעך לג בעומר איך בין געווען אין מאנסי פאר א חתונה פאריגע וואך דאנערשטאג און ס'איז נעבעך געווען אריינגעקומען די ביטערע בשורה מיט אלעם איי סעד איך האב געזאגט פאר מיר אליינס מיכאל וועסט ארבעטן שווערע היינט נאכט פאר דיר אליינס און ברוך השם ס'איך האב געזינגען ביז איין דרייסיג ביי דער נאכט די עולם איז געווען אין די לופטן ס'איז געווען זייער שיין רבונו של עולם דו מוזט מיר דא העלפן. איי ניד סאם איי ניד סאם עקסטרע העלפ היר ברוך השם. יעצט נאך א זאך א ביסל וועגן קאנפידענס, האסט געהאט א פוינט וואס דו האסט געפילט וואס איך מיין איז לאמיר זאגן לאמיר זאגן אז האסט געהאט די ערשטע מאל א דינער אדער מ'האט געהאלטן אז ס'איז א העכערע פלאץ האסטו געפילט אזוי ווי מער אנגעצויגן אדער.

על איך נישט אפשטעלן ווייל איך האב נישט געדענקט די ווארט. כ'העל מאכן ווערטער. אוודאי. איך מאך ווערטער צו ס'האט א פשט צו ס'האט נישט קיין פשט. קודם פארט מען. איך לאך מיט. ס'קען זיך שוין שטעלן. ס'איז פאני פאר מיר אויך. אפשטעלן קען מען. א מענטש טאר, א איד טאר נישט אויפגעבן. מ'דארף גיין ווייטער.

וואס טאקע מיט די נייע אלבום אויסגעלייזט?
די נייע אלבום מיטן אייבערשטנ'ס הילף אויף ראש חודש סיוון נעקסטע וואך קומט עס ארויס, ס'איז דא הערליכע פֿערצן הערליכע ניגונים, איך לאך אלץ ווייל די ניגון וואס איך מיין. אז איך האב עס אריינגעלייגט פשוט אז ס'זאל, אקעי לאמיך עס אריינלייגן. פשוט אזוי ווי ובכן צדיקים.
ובכן צדיקים. געווענליך די ניגונים זענען די טאלק אוו טאון. יא. האסט געהאט עני נייע קאמפאוזערס?
כ'האב געהאט יא, יעצט האב איך גענומען אויכעט, חוץ פינקי מיט ליפא מיט מאטין מיט וועם נאך האב איך גענומען.

כ'באקום מוצאי שבת א מעסעדזש פאר צוויי וואכן צוריק פון ארץ ישראל א בעל מקובל. א גוטע וואך מיכאל, כ'האב געהאט נעכטן ביינאכט פרייטאג צונאכטס האב איך געהאט א חלום אזוי ווי דו האסט געמאכט א ניגון אויף פורים אויף אסתר המלכה ותוסף אסתר האסטו געמאכט יעצט אויף ר' שמעון בר יוחאי און די גאנצע וועלט גייט הנאה האבן פון דעם. א גוטע וואך. אראפגעלייגט. אראפגעלייגט. זונטאג צופ זונטאג נאכמיטאג צוויי אזייגער קלאפט דא אריין די טיר חזקי ווייס מיט זיין זון. זאגט מיכאל איך האב פאר דיר א ניגון דאס מוזטו אריינלייגן. און ער צינדט עס אן און ער זאגט מיר דער איד זאגט מיר דער בעל מקובל זאגט מיר די ווערטער. כדי ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.

באט ס'גייט אזוי יעדער זאגט מ'לייגט אריין אזוי פיל כח מ'זיצט און חדשים לאנג ס'קומט צוריק ניגונים. וואס איז די בעיסיק ארבעט פון אנהייב ביזן סוף און ווי גייט אריין די עפערט פון די זינגער ארויס?
זייער סימפל. אויף דעם אלבום ס'דא נײַנציק מינוט מיוזיק מיט ניגונים. פֿערצן ניגונים. די אלבום האט געדוירט צו מאכן אנדערהאלבן יאר שווער ארבעט. א מענטש מיינט ווען ער הערט אן אלבום, ס'נעמט עס א שעה, ס'האט געדוירט א שעה. יעדעס פיצל דארף מען מאכן עקסטערע, און יעדעס פיצל דארף מען איבערמאכן צוואנציג מאל, יעדן ניגון איבערזינגען, יעדן קנייטש. דאס אלעס איז פאר דעם צו געבן פאר מענטשן אז זאלן עס ליב האבן. פאר דעם בעט איך אלעמאל מענטשן, זייטס מענטשליך, אז אפילו האסט עס באקומען בחינם מ'האט אראפגעשיקט ארויפגעשיקט, עס איז א וועלט היינט פון פון סאושעל מידיע, יעדער טרעפט אלעס איבעראל, אבער זיי אביסל מענטשליך, דו גייסט הנאה האבן פון דעם יארן, און דו גייסט אמת'דיג הנאה האבן. וועסט דיך נאכזינגען די אלע ניגונים. וועסט דיך נאכזינגען די ניגונים, וועסט, אזוי האט ער עס געזינגען, אזוי האט ער עס געזינגען, דעם קנייטש, wow, דעם קנייטש מוז איך איבערהערן, האב אביסל מיטגעפיל און באצאל פֿופֿצן אבער וואטעווער ס'קאסט אז אז מ'זאל צוריק מאכן כאטשיג א חלק פון דעם געלט ווייל עס קאסט דאך ממון ודמים יעדעס ריר דאס הייסט אז דו האסט למשל דארפסט אויסשפילן אויף א ניגון דארפסטו אויסשפילן אינסטרומענטס יא דו דארפסט עקסטערע שיקן דעם גיטאריסט אבער צו דעם מאן אויף אויף ארץ ישראל אבער צו אים אויף אויף ניו יארק אבער צו דעם י און אזוי מיט יעדן חלק, די דראמער דארפסטו שיקן אויף ארץ ישראל, דא איז עס אינמיטן ביינאכט קאסט עס מער, און דאס ווייל דער ניגון האט לענגער געדויערט, יעדע זאך קאסט ממון ודמים און ס'גייט און מען דארף דאס איבער מאכן, מען דארף זיין זען אז ס'זאל זיין פערפעקט, נאכדעם הייבט זיך אן מיט די אלע מיט די קווייערס, מיט די מיוזיק, מיטן שרייבן די מיוזיק, מיוזיק שרייבן אויף א ניגון קען דויערן א וואך. פס. דעס איז דאך אזוי דיטעילד, דעס איז צאמגעשטעלט אזוי ווי א צעווארפענע פֿינף טויזנט שטיקלעך פאזל, און דער ארעינדזשער דארף דאס צאמשטעלן אז ס'זאל אויסזען ווי ווי א פיקטשער. דאס אלעס נעמט און דאס אלעס קאסט געלט. און דאס אלעס קאסט כח. סאו עטליעסט בעט איך אלס מענטשן, זיי מענטשליך און שיק אריין אפילו דו האסט עס נישט האסט עס באקומען בחינם. געב א שיק צו אז.

די ערשטע זאך איז וואס איך וויל מאכן. ווען איך רעד צו פינקי למשל, וואס וויל מען מאכן? כ'וויל יעצט מאכן אזאנס, איך וויל יעצט מאכן א מעשה, איך וויל יעצט, און וואסערע מין מעשה איך טראכט צו מאכן. נאכדעם רעד מען דורך איידיעס. סאו וואס וועט זיין די שנעלע מעשה, וואס וועט זיין די שטאטע. פונקט האב איך געהערט דאס, כ'וויל נישט זאגן קיין פרצופים. פונקט האב איך געהערט דאס, און פונקט האט מיר דער איינער געזאגט, און פונקט. אקעי, מען גייט צוזאמשטעלן בערך אזוי, אבער

קענסט נישט אראפ לייגן א ניגון ווי די די די לעכטעלע צו ווי די שמחה אלקים אויף די לעצטע און נאך א שנעלע ניגון כאפסט ס'מוז זיין יעדע זאך מוז צוגעמעטשט זיין צוזאמען און דאס איז אויך א חלק פון פון די פון די שרייבערס פון די ארעינדזשערס פון די מוזישענס איך האב ליב צו זינגען בעפאר די מוזיק איז געמאכט ווייל די מוזישען זאל הערן וואס איך זינג אפילו ער פארשטייט נישט קיין ווארט נישט ער הערט א קרעכץ ער וויל מיטקרעכצן. פארשטייסט? און דאס איז א מורא'דיגע זאך, דאס איז, אבער ס'איז, ס'איז, אזוי הייבט זיך מיר אן יעדע ניגון, ס'הייבט אן געבוירן צו ווערן, וואס מיט אהין, ס'שטימט נישט מיט דא, ס'שטימט נישט מיט דארטן, אה, אקעי, מיר גיימיר דאס מאכן. ווען קומסטו אריין, ווייל דארף מען זיך טרעפן. מ'גייט און מ'טרעפט און מ'הייבט אן צו מאכן, שוין. דאס איז ווען מען איז פינקי, ווען מען גייט רחמנען גייט מען צו ליפען און מען גייט צו מאטין און מען גייט צו די אלע מענטשן וואס זיי האבן א חלק אין דעם. אדער מען גייט צו זיי און זיי קומען דא. און יעצט האט עס געדויערט אנדערהאלבן יאר און שווער געארבעט יעדן טאג נישט, מען האט זיך געגעבן א רו אויף חדשים, יעדן טאג האב איך עפעס געטון אז ס'זאל זיין געמאכט.

אפאר, דריי ניגונים, און נאכדעם האב איך אים געהייסן מאכן א ניגון, א סורפרייז ניגון פאר די וועלט, וואס יעדער, וואטעווער, ס'איז א קאנעקשאן פון אסאך מענטשן, און איך האב אבער אראפגענומען א דריטן ניגון וואס ער האט מיר געמאכט, אבער איך האב עס אוועקגעלייגט אויפן נעקסטן, און מיט ליפא'ן האב איך געהאט די זעלבע מעשה. אויך פאר די נעקסטע. אויך אויך איין הערליכע הערליכע ניגון פאר די נעקסטע אלבום. קענט וועיט. הערליכע זאכן, סא ממילא האב איך שוין אריינגעגעבן צו מאכן אביסל מען זאל עס באארבעטן, מען זאל מאכן אביסל ארענדזשמענט. פאר די נעקסטע שוין זאל עס מוז פול. יא ס'וועט דויערן, ס'וועט דויערן, וואטעווער ס'וועט דויערן, אבער דא איז געווען אביסל פרעשור, האב איך שוין געוואלט האבן, געגאנגען. יא, באט ברוך השם, מ'איז פארטיג געווארן טאקע צוויי טאג צוריק, כ'האב געטאנצן א גאנצן טאג. פארוואס האסטו נאכאמאל גענומען דעם ארענדזשער? צוויי זאכן. איך האב גראדע דעמאלטס אלס די פידבעק אויס. די פידבעק. יא. די פידבעק איז געווען. די עולם איז געקומען מען דארף האבן הערשי גינזבערג. הערשי גינזבערג מען דארף האבן. אבער כ'האב געהאט כ'האב געהאט אזוי. כ'האב געהאט הערשי גינזבערג אויף זיבן ניגונים. נאכדעם האב איך אפאר ניגונים פון.

און איין ניגון האט געמאכט. ער האט עס ערענדזשט? ער האט עס ערענדזשט, ער האט עס מסדר געווען, אלעס אויפן פלאץ. וואו. אלעס אויפן פלאץ. ער האט שוין געמאכט א פאר פרידינג אלבום אויך אזוי. וואו. אלעס אויפן פלאץ צוזאמגעשטעלט און מען האט געזינגען דערויף. נאכדעם האט סינגאלדא צוגעשפילט דערויף. אה. און נאכדעם האב איך א בחור וואס א בחור פון לאנדאן הייסט ר' יענקי צימענט ער האט געמאכט אויפן דריטן פינקי'ס ניגון וואס איז אריין. וואס די דריטע? ס'הייסט ביי פינקי האט מען געהאט דריי ניגונים געמאכט און מ'האט איינס אראפגענומען ווייל כ'האב געברויכט אן אנדערן. אויף יענעם ניגון האט ער געמאכט אויך די ארעינדזשמענטס. אנבעליוועבל. הערליך שיין. און דאס מאל האט מען זיי געשיקט צו מיקסן אויף ארץ ישראל. נאך האט מען דא א ניגון פון בענצי שטיין, ביה אנא רחיץ, א הערליכע ניגון, און ליפא בראך דער מוזישן האט געמאכט אויף דעם די מיוזיק, הערליכע ניגון. ליפא איז גוט. יא, זייער שיינע. איך זאג דיר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, ס'איז דא פֿערצן היט ניגונים. פּסס! יעדער וועט טרעפֿן זײַן חיזוק מיט זײַן לעבעדיקייט, מיט זײַן טאַנצן. איך גלייב, אויף יעדער חתונה וועט גיין אַ פּאָר ניגונים פֿון דעם. ס'דאָ זייער שיינע זאַכן, און ס'איז זייער שיין אויסגעקומען. און דער וואָס האָט געמיקסט דעם ניגון, די ניגונים, דעם גאַנצן אַלבאָם, האָט מען גענומען דעם בעסטן

אקעי, טענק יו פארן פארן זיך משתתף זיין דא אויפן פאדקעסט. מיי ביגעסט פלעזשער. און כ'האף אז מענטשן וועלן ארויסנעמען פון דא זייער חיזוק, ווייל כ'מיין אמאל מ'הערט די די אינסייד פון די סטארי וויאזוי ס'איז געשען, עקזעקטלי, קוקט מען עס אן אסאך אינטערעסאנטער, אסאך. אמאל פון א פון א קליינעם ווארט, wow!

עס קומט ניגונים וואס מאכט מיך עמאושענעל און איך געב עס ארויס, ווייל ווען איינער הערט עס הערט ער עס איז עמאושענעל. וואו, עניוועי.